מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף נ עמוד ב'. לאמיר אנהייבן דעם נייעם פרק, דעם פערדן פרק פון די מסכת, און אנהייבן גאנץ אונטן ביי די משנה, דף נ עמוד א'. זאגט די משנה, מקום שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות, עושין, ס'איז געווען פלעצער וואס מ'האט געמאכט מלאכות ערב פסח ביז צו חצות. דאס הייסט אזוי, ביז פון חצות און ווייטער האט יעדער איינער געהאלטן, ערב פסח מאכט מען נישט קיין מלאכות, די שאלה איז נאר געווען ערב פסח פאר חצות, מאך איך דעמאלס מלאכה אדער ניין, דאס איז אויך א צייט וואס מען מאכט נישט קיין מלאכות. יעצט ערב פסח איז א שווערן טאג בעצם, ס'איז א טאג וואס מען דארף מבער זיין דעם חמץ, צוגרייטן קרבן פסח, צוגרייטן די מצות, מרה, ס'איז דא אזוי סאך מצוות וואס מען דארף מאכן אויף יענעם טאג, איז די שאלה איז מעג איך ארבעטן, מעג איך טון מלאכות ביז צו חצות, אדער ניין, אפילו ביז צו חצות קען איך אויך נישט מאכן. איז די ערשטע הלכה וואס די משנה זאגט אונז, אויב דו וואוינסט אויף א פלאץ וואס דארטן מאכט מען מלאכות ערב פסח, אויב אזוי קענסטו מאכן ביז חצות קענסטו מאכן א מלאכות. מקום שנהגו שלא לעשות, אויב דו וואוינסט אויף א פלאץ וואס דארטן די מנהג איז מען מאכט נישט קיין מלאכות, אויב אזוי אין עושין טארסט נישט מאכן קיין מלאכות. דאס הייסט יעדע איינער דארף זיך פירן אזוי ווי די פלאץ ווי ער וואוינט דארטן. זאגט די משנה יעצט ווייטער, ההולך ממקום שעושים למקום שאין עושים, וואס איז אויב א מענטש ציט זיך, דאס הייסט אויף זיין פלאץ ווי ער איז געוואוין ביז יעצט, דארטן פלעגט מען מאכן מלאכות ביז צו חצות, דעם נייעם פלאץ ווי ער איז יעצט אנגעקומען, זיי מאכן נישט קיין מלאכות, וויאזוי דארף ער זיך פירן? קען ער איבערנעמען אדער דארף ער איבערנעמען די נייע פלאץ און ממילא דארף ער אויפהערן צו מאכן מלאכות, אדער קען ער זאגן ניין, מיין מנהג איז, ביז יעצט האב איך געמאכט מלאכות, אויב אזוי דא גיי איך ווייטער מאכן מלאכות. אדער פארקערט, או ממקום שאין עושין, ער געוואוינט אויף א פלאץ וואס מ'מאכט נישט קיין מלאכות, למקום שעושין, און אויף זיין נייע פלאץ, דא מאכט מען יא מלאכות. איז קען ער זאגן, הגם מיין מנהג איז געווען ביז יעצט אז איך מאך נישט קיין מלאכות, אבער למעשה דא מאכט דאך יעדער איינער מלאכות, אויב אזוי וויל איך אננעמען די נייע מנהג, און פון יעצט און ווייטער וויל איך יא גיין מאכן מלאכות. איז זאגט די משנה נותנין עליו חומרי המקום שיצא משם וחומרי המקום שהלך לשם, די מענטש דארף זיך מקבל זיין די חומרות סיי פון די פלאץ ווי די ביסט אוועק געגאנגען, דאס הייסט אויב קומסטו פון א פלאץ וואס מען פלעגט נישט מאכן מלאכות קענסטו נישט יעצט אנהייבן צו מאכן מלאכות, און די זעלבע פארקערט, אפילו ביז יעצט האסטו יא געמאכט מלאכות, אבער למעשה יעצט מאכט קיינער נישט קיין מלאכות, אויב אזוי דארפסטו אויפהערן צו מאכן מלאכות ערב פסח. זאגט די משנה ואל ישנה אדם מפני מחלוקת, די גמרא גייט מסביר זיין וואס דאס מיינט. כיוצא בו, אן ענליכע הלכה איז אויך לגבי שמיטה, די הלכה איז, אויב האב איך פירות שמיטה וואס זענען געוואקסן אויף שמיטה, און יעצט ס'איז שוין א צייט וואס מ'קען נישט באקומען די חיות פון די שדה האבן שוין מער נישט, איז די הלכה איז מען דארף גיין מבער זיין די אלע פרוכטן. איז יעצט די שאלה איז אזוי, המוליך פירות שביעית ממקום שכלו למקום שלא כלו, ער האט גענומען די פירות פון זיין פלאץ וואס דארטן ווי ער וואוינט דאס איז שוין כלו ס'הייסט קיינער האט שוין נישט דאס, בעצם וואלט ער געדארפט פארברענען די פירות, אבער די נייע פלאץ ווי ער קומט יעצט דארטן איז דאך דא איבער גענוג, איז די שאלה אז ער נעמט יעצט זיינע פירות פון זיין פלאץ אריבער צו די נייע פלאץ מעג ער עס דארטן גיין עסן, אדער פארקערט אויב ממקום שלא כלו אויף זיין פלאץ האט זיך נאכנישט געגעסן למקום שכלו און ער געגאנגען צו א אוטינג האט ער מיטגענומען זיינע פירות און דא זעט ער דאס קען מען שוין נישט באקומען, איז וואס די הלכה? אויף דעם זאגט די משנה חייב לבער דארפסטו אלעס גיין מבער זיין. רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט צא והבא לך אף אתה, און די גמרא גייט מסביר זיין וואס דאס מיינט. איז זאגט די הייליגע גמרא, מאי איריא ערב פסח, פרעגט די גמרא אזוי, די משנה זאגט אונז אז ערב פסח פון חצות און ווייטער קענסטו זיכער נישט מאכן קיין מלאכות, די שאלה איז נאר געווען פארדעם, ביז צו חצות מעג איך יא מאכן מעג איך נישט מאכן? און ממילא פרעגט די גמרא, וואס פשט די משנה זאגט מקום שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות, פשט איז דו ווילסט מיר פשוט זאגן אז פון חצות און ווייטער אויף דעם זיכער קענסטו נישט מאכן קיין מלאכות, אויף דעם פרעג איך דיר, איין מינוט, אפילו ערבי שבתות, וערבי ימים טובים נמי, אונז ווייסן די הלכה איז אז אפילו א נארמאלע ערב שבת, אדער נארמאלע ערב יום טוב, טאר איך נישט מאכן קיין מלאכות, דתניא אזוי ווי אונז האבן געלערנט, העושה מלאכה בערבי שבתות וימים טובים מן המנחה למעלה, אינו רואה סימן ברכה לעולם, ער וועט נישט זען קיין סימן ברכה, און ממילא פרעג איך דיר, די משנה קומט דא מחדש זיין זאלסטו וויסן, פון חצות און ווייטער מעגסט נישט ארבעטן, יא פארדעם איז טאקע דא א מחלוקת, אבער פון חצות און ווייטער טאר איך נישט ארבעטן. זאגט די גמרא איך ווייס דאס, דאס איז די זעלבע זאך ביי שבת, די זעלבע זאך ביי יום טוב, וואס איז די גרויסע חידוש, וואס וויל די משנה מיט דעם קומען זאגן דא? ענטפערט די גמרא א פשוט'ן תירוץ, זאגט די גמרא אזוי, התם מן המנחה למעלה הוא דאסור, דארטן ביי שבת, דארטן ביי יום טוב, דער איסור איז ווען, פון א מן המנחה למעלה, אבער סמוך למנחה לא, נישט קיין צייט פאר מנחה, ווי רש"י איז מסביר, צייט פון מנחה, מנחה קטנה איז צוויי און א האלב שעה פאר נאכט, און ממילא די לעצטע צוויי און א האלב שעה דעמאלטס טאר מען נישט מאכן קיין מלאכות, און דאס איז די הלכה וואס שטייט לגבי שבת, דאס איז די הלכה וואס שטייט לגבי ערב יום טוב. אבער הכא דא לגבי ערב פסח, מחצות, דא שוין מחצות און ווייטער, איינמאל ס'קומט האלב פונעם טאג, מחצות און ווייטער קענסטו נישט גיין מאכן קיין מלאכות. און ממילא אויב אזוי איז א ריזיגע חילוק, לגבי שבת, לגבי יום טוב איז די הלכה נאר די לעצטע צוויי אהאלב שעה, דעמאלס קענסטו נישט מאכן קיין מלאכות, אבער פארדעם, פון חצות ביז דעמאלס, אוודאי קענסטו מאכן מלאכות. מה שאין כן ביי אונז לגבי פסח הייבט זיך שוין די איסור אן גלייך פון חצות. אי נמי אז דו ווילסט זאל איך דיר געבן א צווייטן תירוץ און איך וועל דיר זאגן אזוי, התם סימן ברכה הוא דלא חזי, ס'קען זיין אפשר אז א לגבי יום טוב און לגבי שבת אפילו קען מען זאגן ס'איז א פריערדיגע זמן, לאמיר זאגן מנחה גדולה, דאס הייסט ממש א האלבע שעה נאך חצות, און די האלבע שעה דאס מאכט נישט קיין ריזיגע חילוק. נאר וואס, התם סימן ברכה הוא דלא חזי, דארטן לגבי שבת, לגבי יום טוב, איז נאר סימן ברכה, דאס הייסט דו גייסט מאכן א מלאכה דעמאלטס, זאלסטו וויסן אינו רואה סימן ברכה, קיין גרויסע גליקן אין דיין געלט וועסטו נישט זען, עסטו דא מאכן געלט וועסטו דערלייגן דארטן, און ממילא דאס זאלסטו וויסן דאס וועט געשען, אבל שמותי לא משמתינן ליה, אבער אים אריינלייגן א חרם, אים אריינלייגן א נידוי דאס טו איך נישט, ווייל עס איז נישט אזא ריזיגע איסור, עס איז פשוט א וועג וואס מען האט זיך געפירט. אבער הכא זאלסטו וויסן איז שמותי נמי משמתינן ליה, דא לייגט מען אים אריין אפילו אין חרם, וועט מען אריינלייגן אין נידוי, דעם נישט ארבעטן ערב יום טוב איז אזא חמור'דיגע זאך, אויף אזוי ווייט און דאס איז וואס די משנה וויל דיר זאגן, שבת טאקע איז זייער שיין און וואויל, יום טוב טאקע איז זייער שיין און וואויל, אבער די מדריגה דארטן איז נאר אויף אזוי ווייט אז אינו רואה סימן ברכה, דא זאלסטו וויסן ס'איז ממש א איסור, אז דו ביסט עובר, און אפילו אין נידוי וועט מען דיך אריינלייגן. זאגט די גמרא, גופא, די גמרא ברענגט נאך עפעס א שטיקל וואס איז ענליך ווי דאס, זאגט די גמרא אזוי, העושה מלאכה בערבי שבתות, איינער וואס מאכט מלאכה ערב שבת, ובערבי ימים טובים אדער ערב יום טוב, מן המנחה למעלה, פון מנחה און ווייטער, ובמוצאי שבת, אז מוצאי שבת פאר הבדלה גייט ער מאכן מלאכות, אדער במוצאי יום טוב, ובמוצאי יום הכיפורים, ובכל מקום שיש שם נדנוד עבירה, יעדע פלאץ וואס נאר אפילו דא אפילו א שמעק פון עבירה, לאתויי תענית ציבור, אז למשל איז דא א תענית ציבור וואס מען מאכט ווייל ס'איז נישט דא קיין רעגן, אויף דעם זאלסטו וויסן, אינו רואה סימן ברכה לעולם, די אלע זאכן אז דו גייסט ארבעטן דעמאלטס וואס באמת דאס א צייט איז וואס דו זאלסט נישט גיין ארבעטן, ס'איז נישט דא קיין איסור מדאורייתא, שוין אריבערגעגאנגען יום טוב, שוין אריבערגעגאנגען שבת, אבער למעשה איז דאס נישט קיין צייט צו ארבעטן, און ממילא זאלסטו וויסן, אינו רואה סימן ברכה לעולם. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, יש זריז ונשכר ויש זריז ונפסד, אמאל איז דא איינער וואס איז א פלינקער, ער איז א ארבעטער, און ער פארדינט דורך דעם, און אמאל האסטו איינעם וואס איז א פלינקער און ער איז א ארבעטער, אבער ונפסד, ער פארלירט פון דעם. יש שפל ונשכר, אמאל האסטו א פוילער מענטש, ונשכר, און ער פארדינט פון דעם, ויש שפל ונפסד, אמאל האסטו איינעם וואס איז א פוילער און ער דערלייגט פון דעם, און די גמרא איז מסביר אזוי. זריז ונשכר, וואס מיין איך דיר צו זאגן, איינער וואס איז א פלינקער ונשכר און ער פארדינט פון דעם, וואס הייסט פארדינט? ער איז נאך מקיים נאך מצוות. ווי אזוי רעדט זיך דאס? דעביד כולי שבתא, ער ארבעט א גאנצע וואך, ולא עביד במעלי שבתא, אבער ווען עס קומט צו ערב שבת די צייט וואס מען דארף אויפהערן צו ארבעטן, ארבעט ער נישט, ער פארשטייט יעצט איז א צייט צו ארבעטן, יעצט איז א צייט נישט צו ארבעטן, און ממילא מיט דעם וואס ער זאגט יעצט איז נישט קיין צייט צו ארבעטן, דורך דעם איז ער נשכר, ער פארדינט דורך דעם וואס ער גייט נישט ארבעטן, האט ער א מצוה. זריז ונפסד, אמאל האסטו איינעם וואס איז א פלינקער אבער למעשה ער גייט דערלייגן, פארוואס? דעביד כולי שבתא ער ארבעט א גאנצע וואך, ועביד במעלי שבתא, און ער ארבעט און ארבעט און ארבעט ערב שבת אויכעט, און ממילא דו הערסט נישט אויף צו ארבעטן, אויב אזוי נישט נאר דעם וואס דו זעסט נישט קיין סימן ברכה אין דעם, נאר ונפסד, האסט דערלייגט א מצוה, האסט געקענט אויפהערן צו ארבעטן, ווייל יעצט איז צייט מער נישט צו ארבעטן, און דו ארבעטסט ווייטער, אויב אזוי זאלסטו וויסן ביסט א זריז ונפסד. די זעלבע זאך איז אויך אין שפל ונשכר, אמאל קענסטו האבן א פוילע מענטש, ונשכר און ער פארדינט, ער האט א שכר פון דעם, אפילו ער מיינט עס נישט, אפילו בעצם פשוט א פוילע מענטש וועגן דעם האט ער נישט געארבעט, אבער ונשכר פארדינט ער פארוואס? לא עביד כולי שבתא, ער ארבעט טאקע נישט א גאנצע וואך, אבער לא עביד במעלי שבתא, אבער ס'קומט צו ערב שבת ארבעט ער דאך אויך נישט, הגם ס'איז מטעם ווייל ער איז א פוילע מענטש, און ס'איז שלא לשמה, נישט פשט אז ער האט אין כוונה יעצט ארבעט איך נישט, נאר וואס, ביסט דאך א פוילע מענטש ממילא, אבער למעשה ארבעטסטו נישט, אויב אזוי קומסטו שכר אויף דעם. שפל ונפסד, אמאל האסטו איינעם וואס איז א פויל און דו דערלייגסט דערפון, וואס איז דאס? לא עביד כולי שבתא א גאנצע וואך ארבעטסטו נישט, ועביד במעלי שבתא, אבער פונקט ערב שבת, יעצט ווערט ער א פלינקער, יעצט האט ער נסיון, יעצט וויל ער גיין ארבעטן, און ממילא, דו מוזט דאך פארשטיין, יעצט איז נישט די צייט צו ארבעטן, אז דו ארבעטסט יא, אויב אזוי, ביסטו למעשה איינער וואס נפסד, דו האסט דערלייגט א מצוה וואס דו קענסט מקיים זיין. אמר רבא זאגט רבא, הני נשי דמחוזא, די פרויען פון מחוזא, אף על גב דלא עבדן עבידתא במעלי שבתא, אפילו זיי ארבעטן נישט א גאנצע וואך, משום מפנקותא הוא, ווייל זיי זענען צו גרויסע מפונקים, דהא כל יומא נמי לא קא עבדן, אפילו בעצם א גאנצע טאג, א גאנצע וואך קיינער ארבעט נישט דארטן, ס'געווען צו מפונקים, ס'פאסט נישט, צו יא גוט, צו נישט גוט, קיצור, דורך זייער מפונקקייט האבן זיי נישט געארבעט א גאנצע וואך, אפילו הכי זאלסטו וויסן, שפל ונשכר קרינן להו, וואס למעשה איך רוף דיך אן אזוי ווי איינער וואס א פוילע מענטש, ונשכר, און די חידוש איז דא אפילו דו ארבעטסט נישט, פריער האט מען געזאגט פשוט איינער איז פויל, קען זיין אז איין טאג ער וועט זיך מאכן אז ער וועט יא ארבעטן, פשט איז מוז נישט זיין אז ער בלייבט אויף דעם מצב, נאר די פרויען האבן פשוט נישט געארבעט, וויבאלד זיי האבן פשוט געווען בטבע געווען צו מפונקים, עס האט נישט געפאסט צו ארבעטן, זיי האבן נישט געקענט ארבעטן, ווייל איך האב קיינמאל נישט קיין צד בכלל זאלן האבן א נסיון צו ארבעטן. אפילו הכי, אויב גייסטו נישט ארבעטן ערב שבת, למעשה, נפסד, למעשה האסטו פארדינט דערפון, ונשכר האבן זיי פארדינט דערפון, ווייל למעשה ערב שבת איז געקומען און זיי האבן נישט געארבעט, און ממילא שכר קומט זיך זיי אויף דעם אויך. רבא רמי רבא פרעגט א קשיא, כתיב, כ'האב צוויי פסוקים. איין פסוק שטייט כי גדול עד שמים חסדך, דער אייבערשטער די זכות וואס א מענטש האט פון א מצוה זאלסטו וויסן דורך דעם כי גדול מעל שמים חסדך, דיין שכר די חסד וואס דער אייבערשטער גייט מאכן מיט דיך איז מעל שמים העכער ווי אין הימל. וכתיב, איך האב א צווייטן פסוק וואס שטייט אין תהלים, שטייט דארט כי גדול מעל שמים חסדיך. סאו נאכמער די ערשטע פסוק שטייט כי גדול עד שמים חסדיך, די חסד וואס דו גייסט באקומען איז עד שמים, ביז צום הימל, וכתיב אין די צווייטע פסוק שטייט כי גדול מעל שמים חסדיך, העכער ווי אין הימל, לכאו' האבן מיר א סתירה, איז עס ביז, אדער איז עס העכער ווי דאס? איז ער מסביר, הא כיצד וואס מיינט דאס, כאן בעושין לשמה, ווען איך זאג דיר מעל אז עס איז העכער די חסד וואס דו גייסט באקומען פון באשעפער איז העכער ווי אין הימל, דאס הייסט פאר די מצוה וואס דו מאכסט לשמה, עסטו באקומען אזא שכר וואס אפילו שלא כנגד הטבע, עס איז פארקערט שלא כדרך הטבע, די אייבערשטער טוישן זאכן פאר דיך מעל שמים, אז דו טוסט א זאך לשמה איז עס מעל השמים. וכאן, אבער ווען שטייט עד, דאס איז בעושין שלא לשמה, אז דו טוסט א זאך וואס שלא לשמה, שכר אוודאי גייסטו באקומען, און אוודאי גייסטו באקומען, אבער וואס, עד שמים, ביז צום הימל, דאס הייסט מען וועט נישט זיך איבער אנשטרענגען אויף דעם צו טוישן זאכן פאר דיך. זאגט די גמרא כדרב יהודה, דאמר רב יהודה אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, א מענטש זאל זיך אנשטרענגען און זיך עוסק זיין בתורה ומצוות אף על פי שלא לשמה, אפילו למעשה ער טוט עס נישט לשמה, אפילו ער האט זיך זיינע כוונות, ער האט זיך זיינע סיבות פארוואס ער טוט עס, נאך אלס זאלסטו עוסק זיין בתורה ומצוות, פארוואס? שמתוך שלא לשמה בא לשמה, ווייל פון שלא לשמה דורך דעם איבער צייט וועסטו אנקומען צו א מצב לשמה, און ממילא אוודאי זאלסטו ווייטער מאכן, געב נישט אויף ווייל אה איך מאך עס שלא לשמה, איך מאך עס פאר מיך, זאלסטו וויסן מתוך שלא לשמה בא לשמה. תנו רבנן האבן מיר געלערנט, המצפה לשכר אשתו וריחים אינו רואה סימן ברכה לעולם. איז די גמרא מסביר, וואס מיינט דאס, ווען זעסט נישט קיין סימן ברכה זאגט ער אזוי, שכר אשתו וואס מיין איך צו זאגן מקלטיסה, אז וואס זי גייט ארום מיט א מאזניים, זי גייט ארום מיט א וואגשאהל אין די מארקעט, און זי פארדינגט עס פאר מענטשן, מענטשן קענען אפוועגן זייערע זאכן, עס איז א ביליגע דזשאב דאס, עס איז נישט קיין בכבודיגע זאך פאר זי, ממילא דו פארלאזט דיך אז דיין ווייב דאס זאל זיין דיין אינקאם און פון דעם גייסטו לעבן, זאלסטו וויסן אינו רואה סימן ברכה אויף דעם. ריחייא, וואס מיינט דאס? א טאגעסע, אז ווייטער זי גייט ארום מיט א מיל, און דאס ברענגט זי פאר מענטשן דארט אויפן מארקעט זיי קענען עס נוצן, און ממילא זי שלעפט זיך זי פארעט זיך מיט שווערע זאכן פשוט זי ברענגט אביסל אריין קליינגעלט, אויף דעם זאלסטו וויסן אינו רואה סימן ברכה.

המשתכר בקנים קנקנים, איינער וואס זיין דזשאב איז זיין ביזנעס איז ער פארקויפט העלצער, צו מאכט פון דעם גדרים, וואס מען זאל מאכן, פשט איז א פלאץ וואס מען דארף האבן א גרויסע סטאק פון דעם, וואס עס זעהט אויס ער מאכט אסאך געלט, ווייל ער דארף פשוט האבן א גרויסע פלאץ צו האלטן די גאנצע סחורה. אויף דעם זאגט די גמרא אינו רואה סימן ברכה לעולם עט נישט זעהן קיין סימן ברכה, מאי טעמא, ווייל כיוון דנפיש, אפחזייהו, וויבאלד די גאנצע סטאק וואס ער האט דארטן זעהט אויס ריזיג, ער האט א ריזיגע וועירהאוז, ממילא ס'זעהט אויס, ס'טוט זיך, מ'קומט, מ'גייט, און ממילא שלטא בהו עינא, ס'וועט זיין אויף דעם עין הרע, מענטשן וועלן זעהן קוק וואס יענער האט, און ממילא מ'וועט נישט פארשטיין למעשה אפילו די געלט מאכט נישט קיין ריזיגע געלט נאר דאס מוז מען האבן צו פירן אזא סארט ביזנעס, נאכאלס זאלסטו וויסן זאלסט נישט טון אזא זאך, ווייל למעשה מענטשן זענען שולט זיין אויף דעם עין הרע און ס'וועט דיך שאטן. תני רבנן האט מען געלערנט, תגרי סימטא, די סוחרים וואס זיצן דארט אין די שוק, וואס הייסט מענטשן וואס זיצן דארט אין מארקעט, זיי שטעלן ארויס זייערע זאכן, יעדער איינער זעט וואס זיי האבן דארטן, מיינט עס זעט אויס ווייטער ווי א גרויסע סטאק, אדער מגדלי בהמה דקה, איינער וואס האט איז מגדל בהמות דקות, פשט איז, אז מענטשן האבן זיי נישט ליב די סארט מענטשן, ווייל מען זעט אייביג די בהמות דקות, וואו עסן זיי? מסתמא עסן זיי פון פרעמדע פעלדער, ממילא מענטשן זענען נישט בא'טעמ'ט מיט די זאכן, וקוצצי אילנות טובות, אדער מענטשן וואס שניידן און פארקויפן האלץ פון גוטע ביימער, וואס ווייטער מענטשן שטערט עס, ער שניידט אפ ביימער, מענטשן האבן נישט ליב די זאכן, ונותנין עיניהם בחלק יפה, אדער מענטשן וואס אייביג איך מוז באקומען דעם בעסטן שטיקל, איך מוז זיכער מאכן אז די בעסטע קומט צו מיר, פשט איז דאס אויך א מענטש וואס מענטשן האבן נישט ליב, אינו רואה סימן ברכה לעולם ער וועט נישט זען קיין סימן ברכה, מאי טעמא דתהו ביה אינשי ווייל מענטשן האבן פיינט אזא סארט מענטשן. תני רבנן, ד' פרוטות אין בהם סימן ברכה לעולם, פיר פרוטות הייסט פיר סארטן פעימענטס וואס מענטשן באקומען פאר די דזשאב וואס זיי טוען, אינו רואה סימן ברכה לעולם, ווער איז דאס? דאס איז אזוי, שכר כותבין, די וואס זענען שרייבערס, ושכר מתורגמנין, די וואס זענען די באקומען די שכר אויף דעם וואס זיי טייטשן איבער דרשות, ושכר יתומים, און דער שכר וואס מענטשן ארבעטן פאר יתומים, און מעות הבאות ממדינת הים, איינער וואס מאכט עקספארט, פשט ער שיקט ארויס זאכן למדינת הים, און די אלע זאכן, אויף דעם זאלסטו וויסן אז די פעימענט וואס דו באקומסט פאר דעם איז אינו רואה בה סימן ברכה. איז זאגט די גמרא אזוי, בשלמא, איך פארשטיי זייער גוט, שכר מתורגמנין, די וואס טייטשן איבער, דאס הייסט, די דזשאב איז געווען אז האסט געהאט א רב, א רבי, ווער עס נאר געווען האט געזאגט זיין דרשה, עס איז געווען איינער דארט וואס האט איבערגעזאגט פאר די עולם, מסביר געווען פאר די עולם. איז אים פארשטיי איך פארוואס אינו רואה סימן ברכה, פארוואס? משום דמיחזי כשכר שבת, ווייל למעשה זעהט עס אויס כאילו אז ער איז אז ער באקומט שכר שבת, די דרשה איז דאך בעיקר געווען אויף שבת, און ממילא זעהט אויס דו ווערסט געצאלט אויף שבת, אויב אזוי אינו רואה סימן ברכה אין דעם, הגם בעצם אז למעשה ער קען ווערן באצאלט ווייל למעשה מאכט ער זיין דזשאב אויך אין די וואכן פשט ס'איז נישט נאר שבת'דיגע ארבעט אבער למעשה זעהט עס אויס ווי דו ארבעסט אויף שבת און ממילא אינו רואה סימן ברכה און מעות יתומים נמי אויך דו נעמסט קער פון יתומים'דיגע געלט און פאר דעם נעמסטו געלט לאו בני מחילה נינהו פארשטיי איך אויך פארוואס קען זיין ער נעמט אמאל צופיל און ממילא די יתומים זענען לאו בני מחילה נינהו זענען צו קליין זיי פארשטייען נישט ממילא אויב אזוי אינו רואה סימן ברכה. מעות הבאות ממדינת הים, געלט וואס קומט ממדינת הים, פשט איז דו שיקסט ארויס זאכן דורך דעם ווערסטו געצאלט, משום דלאו כל יומא מתרחש ניסא, דו קענסט נישט פארלאזן, דו שיקסט ארויס מיט שיפן סחורה, ס'וועט יא אונטערגיין ס'וועט נישט אונטערגיין, יעדעס מאל ס'קומט אן זעהט זיך אויס געווען ממש א נס, און ממילא קענסט דיך נישט פארלאזן אויף אזא זאך, אויב אזוי זאג איך דיר אינו רואה סימן ברכה. אלא שכר כותבין מאי טעמא, אבער די וואס זענען שרייבערס, די וואס שרייבן תורות, זיי שרייבן מזוזות, תפילין, וואס איז מיט זיי, פארוואס קענען זיי נישט באקומען, פארוואס זאלן זיי נישט הנאה האבן פון זייערע שכר? אמר רבי יהושע בן לוי, זאגט רבי יהושע בן לוי, ווייל כ"ד תעניות ישבו אנשי כנסת הגדולה, פֿיר און צוואַנציק תעניתים זענען אנשי כנסת הגדולה געזעסן, על כותבי ספרים פאר די וואס שרייבן ספרים, תפילין און מזוזות, שלא יתעשרו, זיי זאלן נישט ווערן רייך, שאלמלי מתעשרין אין כותבין, ווייל די מענטשן וואס האבן עס געטוהן האבן עס נישט געטוהן לשם מצוה ווייל זיי ווילן גיין מפרסם זיין דא כתבי קודש, און ווייל זיי ווילן מאכן זיכער אז מענטשן האבן זייער ספר תורות, תפילין, מזוזות וואס זאל נאר זיין, נאר וואס האבן עס געמאכט פאר זיך אליינס, און ממילא אנשי כנסת הגדולה האט געזעהן דאס האבן זיי געמוזט בעטן זיי זאלן נישט ווערן רייך, זיי וועלן ווערן רייך, וועט יעדער אויפהערן צו מאכן זיין ארבעט, זיי וועלן זיין צופרידן, איך אויך, האב איך מיין געלט, איך הער אויף צו שרייבן, עס וועט נישט זיין גענוג שרייבערס ביי כלל ישראל, און ממילא, וויבאלד דו מאכסט עס נישט לשם מצוה, דו מאכסט עס נישט לשמה, אויב אזוי זאלסטו וויסן אינו רואה סימן ברכה אין דעם. תנו רבנן האט מען געלערנט. כותבי ספרים תפילין ומזוזות, הן זיי אליינס וואס שרייבן ותגריהן, ותגרי תגריהן, וכל העוסקים במלאכת שמים, ס'הייסט אלע וואס זענען די גאנצע טשעין פון דעם סופר און ווייטער וואס מ'האט עס פארקויפט, מ'האט עס עקספארטעד, ווייטער פארקויפט, די אלע וואס אלע וואס זענען עוסק במלאכת שמים, ווער זענען די אלע? לאתויי מוכרי תכלת, אפילו איינער וואס נאר מוכר תכלת, אינן רואין סימן ברכה לעולם זעהן זיי נישט קיין סימן ברכה לעולם, אבער ואם עוסקין לשמה, רואין, פארשטייט זיך אז טאמער זיי ארבעטן לשמה, זיי טוען עס פשוט לשמה ווייל איך וויל גיין מפיץ זיין צווישן כלל ישראל, אז כלל ישראל זאל האבן תפילין, זאל האבן מזוזות, ספר תורות, וואס זאל נאר זיין, אז זיי, באמת זיי ווילן עס טוען לשמה, אויב אזוי אוודאי וועלן זיי יא זען, זיי וועלן זען א ברכה אין זייערע געלט. דערציילט די גמרא, בני ביישן נהוג דלא הוו אזלינן מצור לצידון במעלי שבתא, די מענטשן, די בני ביישן, ס'איז געווען עפעס א משפחה, זיי האבן זיך געפירט, זיי האבן נישט געגאנגען צו די מארקעט פון צור צו צידון אויף ערב שבת, איז אתו בנייהו, די קינדער זענען געקומען קמיה דרבי יוחנן פאר רבי יוחנן, אמרו לו האבן זיי געזאגט צו אים, אבהתין אפשר להו, אונזער טאטע, זענען געווען רייך, זענען געווען גרויסע עשירים, אלע מיר קענען עפארדן, אקעי מ'וועט נישט גיין צו די מארקעט, נישט געפערליך, אבער אונז אנן לא אפשר לן, אונז קענען נישט, און אונז ווילן מבטל זיין די מנהג וואס אונזערע טאטעס האבן איינגעפירט, זיי זענען געווען רייכע מענטשן, האבן זיי געקענט אונטערנעמען ערב שבת פארט מען נישט, מ'גייט נישט צום מארקעט, אבער אונז קענען זיך נישט ערלויבן, און ממילא האבן זיי געוואלט באקומען א היתר זיי זאלן יא קענען גיין. אמר להו האט ער געזאגט צו זיי, אנטשולדיגט, כבר קיבלו אבותיכם עליהם, ענקער טאטעס האבן שוין אונטער זיך, האבן זיך שוין אונטערגענומען, און ממילא דאס גייט פאר ענק אויך, שנאמר אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, דו דארפסט האלטן מנהג אבותיהם. ממילא זעט מען דא די חשיבות פון מנהגים ווי מ'דארף מאכן זיכער אז ס'גייט פון טאטן צו זון פון ווייטער און ווייטער ווייל דאס איז בעצם וואס האלט די תורה אז יעדער איינער וועט מחליט זיין איך וועל אונטערנעמען מיינע זאכן ותורה מה תהא עליה. ממילא האט ער זיי געזאגט זאלסטו וויסן שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך.